נאכדעם וואס גדעון האט באקומען די סימן, שטייט ער אויף אינדערפרי, מיט די גאנץ עולם וואס איז זיך צוזאמגעקומען לוחם זיין מיט מדין, זיי גייען אין א פלאץ וואס הייסט עין חרוד, צפון פון זיי, אין א פלאץ וואס הייסט די עמק, ווייטער פון א פלאץ וואס הייסט גבעת המורה, איז געווען די גאנצע מחנה פון מדין. יעצט איז געווען זייער אסאך סאלדאטן, זעט אויס צופיל. קומט די אייבערשטער פארציילט גדעון און ער זאגט ס'איז דא צופיל מענטשן איך וויל נישט אז די אידן זאלן זאגן אז ס'איז געווען א מעטים ביד רבים סיטועשאן און זיי האבן מנצח געווען מדין ווייל ס'איז געווען אסאך מענטשן איך וויל עס מאכן ווייניגער דיין ארמעי זייער א אינטערעסאנטע ציווי איז אזוי קודם געווען צוויי זאכן וויאזוי מ'האט געמאכט קלענער די ארמעי פון גדעון ערשטע זאך די אייבערשטער זאגט זאל מאכן א הכרזה ווער ס'האט מורא זאל אהיים גיין. איז אהיים געגאנגען דעמאלטס צוויי און צוואנציג טויזענט מענטשן. זענען געבליבן צען טויזענט מענטשן. הייסט צוויי דריטל אדער מער פון די עולם איז אהיים געגאנגען זיי האבן מורא געהאט. נאך אלץ נישט געווען גענוג ווייניג מענטשן. זאגט די אייבערשטער נעם אראפ די מענטשן צו די וואסער. און ווען ער גייט אראפ זאגט אים די אייבערשטער דער וואס גייט גייט עסט טרינקען פון די וואסער אזוי ווי א הונט מיט די הענט כאפן וואסער אים זאלסטו האלטן. דער וואס קניט זיך צו בוקן אים זאלסטו צו טרינקען זאלסטו נישט נעמען. ס'איז נישט קלאר פארוואס איז די טעם פון די סימן, אבער על כל פנים ס'איז געבליבען נאר דרײַ הונדערט מענטשען, זעט אויס די מער נארמאלע וועג פאר א מענטש איז צו קניען און טרינקען, דער וואס ער כאפט אזוי ווי א הונט, ס'דא עפעס א סימן אין דעם, דעם ער וויל מען. געבליבען סך הכל דרײַ הונדערט אידען. די אייבישטער זאגט פונקט גוט, דאס איז וואס איך וויל, מיט דרײַ הונדערט מענטשען גייט מען מנצח זיין מדין. ביז דערווייל איז נאך א נאכט און נאך א סימן ווי אזוי אז מען גייט מנצח זיין מדין, די אייבישטער זאגט פאר גדעון גיי צו מחנה מדין, הער אויס וואס גייט פאר. עס גייט אראפ גדעון, דאס הייסט עס האט מען פארשטעלט ווי אזוי ווי א שפיאן, ער גייט נעבן די מחנה מדין ביינאכט ס'טונקל, צוזאמען מיט זיין משרת וואס הייסט פורה, און זיי הערן וואס גייט פאר, זיי הערן איין מדין חברה מאן פארציילט פארן צווייטן א חלום, זיין חלום איז געווען ער האט געזען עפעס א בילקע פון שעורים, דרייט זיך עס קאלערט זיך צו די מחנה מדין, ס'קומט אן צו די אוהל, אפשר די אוהל פון די גענעראל דארט צו וואס, און ס'קערט איבער די אוהל, זאגט אים די צווייטע, איך ווייס די פתרון פון דיין חלום, דאס מיינט די בילקע. דאס איז חרב גדעון בן יואש, ס'גייט אונז כובש זיין, גייט אונז מנצח זיין. שוין. גדעון געזאגט, אה, כ'הער די חלום מיט די פתרון, זעסט דאך אז אפילו מדין האט שוין געקומען אזוי ווי א סימן, א נבואה, אז ס'איז פול מיט סימנים אז די אידן גייען מנצח זיין. נאך אינמיטן די נאכט, וואס טוט גדעון? ער האט א געוואלדיגע אינטערעסאנטע פלאן, ער נעמט זיינע דריי הונדרעט מענטשן וואס זענען געבליבן, ער גיבט פאר יעדע איינע פון זיי א שופר, ער גיבט פאר יעדע איינע פון זיי א כד, א, א, אזא פאס, און אין דעם פאס לייגט ער אריין א אַ פֿאַקל, אַ שטיקל פֿײַער. און ער זאָגט פֿאַר זײ אַזױ, אונדז גײען גײן אַרום די מחנה-מדין, זײ גײען זיך צעטײלן, גײען זיך צעטײלן אױף דרײַ זײַטן, אױף דרײַ זײַטן פֿון מחנה-מדין, און טו װאָס איך טו. װאָס טוען זײ? זײ גײען אין מיטן דער נאַכט, בראש האשמורה התּיכּונה, דאָס הײסט, די נאַכט איז צעטײלט אױף דרײַ משמורות, דרײַ אַנדערע שיפֿטס, װאָס די שומרים זענען שומר, די מיטלסטיקע שיפֿט, גלײַך אין די אָנהײב, די עולם שומרים זענען אפֿשר נאָך מיד, זײ זענען יעצט אױפֿגעשטאַנען, קומט גדעון מיט. פון איין זייט און אנדערע צוויי זייטן די אנדערע צוויי גרופעס און זיי נעמען די שופר זיי נעמען זיך בלאזן דעם שופר און זיי צוברעכן די כד ס'הייסט מ'האט גענומען צו גיין טונקל מ'האט פארט צוגעדעקט די פייער מיט די מיט די כד יעצט האבן זיי עס צובראכן מיטאמאל כאילו איר הערט זעהט גוט די ממש קולות וברקים יא מ'בלאזט שופר און מיטאמאל די פייערס פון אלע זייטן זיי זענען משונה'דיג צעטשראקן און זיך אזוי דערשראקן אז איינער האט זיך אנגעהויבן צו לויפן צום צווייטן, איינער האט זיך אריינגעהאקט אין צווייטן, געהארגעט איינער די צווייטע, און זיי האבן אנטלאפן. אזוי ווי אונז זעהן ביי אלע מלחמות, די בעסטע וועג צו מאכן די שונא פארלירן איז זיי זאלן אנטלויפן, און די וועג וויאזוי האבן זיי געטון דא, נישט מיט א גרויסע ארמעי, נאר מיט א קליינע ארמעי, מיט סקעיר טעקטיקס, זיי האבן זיי דערשראקן מיט די, זיי שרייען חרב לה' ולגדעון, איך האב פארגעסן, שרייען חרב לה' ולגדעון, מיט א שופר, מיט א פייער, ס'טוט זיך, ס'באמבעט, ס'קוילעט, און זיי זענען אנטלאפן ביז דערווייל וואס טוט גדעון ער רופט צאם אלע אידן ויצעק יא ער רופט צאם ער שרייט זיי זאלן קומען פון נפתלי ביז אשר פון מנשה זאלן נאכלויפן מדין ער שיקט שלוחים אין גאנץ אפרים זיי זאגן זאלן גיין צו מדין זאלן גיין כאפן די וואסער פון זיי ביז בית ברה ביז די ירדן דארט אז זיי גייען דארפן קומען נעמען די וואסער זאלן זיי נישט קענען און דא די פרק ענדיגט זיך אז מ'האט געכאפט צוויי שרי מדין עס זענען די שרים אדער די גענעראלן פון מדין זייער אינטערעסאנט זיי האבן געהייסן איינער האט געהייסן עורב יא אזוי ווי די עוף עורב איינער האט געהייסן זאב אזוי ווי א וואלף. און זיי האבן געהארגעט עורב בצור עורב, א פלאץ וואס הייסט צור עורב, און זאב אין א פלאץ וואס הייסט יקב זאב, איך ווייס נישט צו עס הייסט על די שם דעם, ס'שטייט נישט אבער מ'קען זיך פארשטעלן, און נאכגעלאפן מדין, האבן געברענגט די קאפ פון די ראש עורב און זאב צו גדעון, די נעקסטע פרק קען מען זען וואס גייט זיין מיט די עורב און זאב. ס'זייער אינטערעסאנט אז די עורב און זאב ווערט דערמאנט אין תהלים, די עולם קען מסתמא תהלים, תהלים פ"ג שטייט שיתמו נדיבמו כעורב וכזאב, דאס הייסט זאלסט כאפן די וואס מ'איז מתפלל אויף זיי דארט, אזוי ווי די עורב און זאב וואס גדעון, זיי נישט גדעון זיינע מענטשן האבן געכאפט און געהארגעט ביי די מלחמה. באופן כללי דערמאנט עס אסאך פון די מלחמות פון ספר שופטים יענע קאפיטל, זייער אינטערעסאנט ממש די מעשה וואס אונז האבן געלערנט דא, אז ממש אזוי ווי רבים ביד מעטים, מיט א קפידה, עס איז געווען צופיל מענטשן, די אייבערשטער האט גענומען ווייניגער מענטשן, כדי, און עס קען אויך זיין א גוטע טאקטיק, אמאל צופיל מענטשן מיינט מען זיך סומך אויף די סאך מענטשן, און מיט אפאר מענטשן אזוי ווי מ'רופט א קאמאנדא אדער א גערילא קען מען גרינגער מנצח זיין, אבער דאס איז די עיקר נקודה פון די היינטיגע פרק.